א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח, כ'האלט ענק היינט שוין אזויפיל ביזי, כ'האב ארויפגעלייגט אן אימערדזשענסי קעסטל ניינטי ניין וואס איז געווען היינט אין קאורט פרייטאג מיט אברהם רובין, קודם איז געקומען קען עין הרע די גאנצע משפחה מיט אסאך פרעמדע און. מען האט אנגעהויבן דעם קאורט, ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט דריי זאכן, נאמבער וואן, איי אדמיט גילט, נאמבער טו, איי רימארס, דאס טייטש אז ס'טוט מיר לייד פארוואס כ'האב עס געטון, און נאמבער טרי, איי וויל נעווער דו עניטינג עגענסט די לאו. יעדער האט געוויינט ווען ער האט עס געזאגט, ער אליין האט אויך געוויינט. כ'האב איהם געזאגט, דאס איז דער חילוק צו דו זאגסט איי נעווער דיד איט, קוק וויאזוי ברוך מרדכי זעהט אויס, און קוק וויאזוי ער גייט נאך אויסזעהן די וואך, די אנדערע וואך, און קוק וויאזוי ס'קוקט אויס איינער וואס איז רימארסד. כ'האב ענק געזאגט רבותי ס'איז די גרינגסטע זאך צו זאגן איך טו תשובה, צו ער מיינט עס צו נישט דאס ווייסט קיינער נישט, עניוועי די דזשאדזש האט אים געגעבן פֿיר חדשים נאך ווייניגער ווי מ'האט געשמועסט, געשמועסט האט מען זעקס חדשים און זעקס חדשים פראבעישאן, זעקס חדשים תפיסה זעקס פראבעישאן, האט די דזשאדזש געזאגט ניין איך געב אים פֿיר חדשים תפיסה אבער איך געב אים פֿינף יאר פראבעישאן, ס'טייטש אויב ער טוט עפעס אין די פֿינף יאר איט וויל בי א סיריעס פראבלעם. סאו דאס איז געווען אין קאורט היינט, און אזוי זאל זיך יעדער אויסלערנען, יו דו די קריים, יו פעי די טיים, און פיר דיך אויף ווי א מענטש. דאס איז געווען איין זאך, נאכדעם אויפן וועג ארויס איז געווען דארט איינער, איך קען אים נישט ביי נאמען, איך קען אים פון זעהן, אזא באקאנטער סאטמארע קנאפ זעהט ער אויס צו זיין, ער איז געקומען פון בארא פארק, אויף די שורה אונטן ווען אונז זעמער געגאנגען האט ער געוויזן דעם חבר, הא, דא האסטו דעם שייגעץ, דעם רשע. כ'האב מיך נישט וויסנדיג געמאכט פאר יעדן משוגע גיי איך מיך אויס דרייען ער איז מסתמא א פעדעפייל באט עניוועי איך מאך מיך נישט משוגע, נאכדעם ווען מ'האט געענדיגט דעם קאורט קעיס אויבן האט מען דאך שוין געזען אז ער האט באקומען דזשעיל איז דאך שוין יעדער געווען מיטן פיטום אראפ, איז ער געט ער א שריי הויך אין די האל דו רשע דו, זאג איך וועיט א מינוט וועיט א מינוט שטיי נאר א מינוט איך ברענג שוין א גארד איך זעץ דיך איין פאר אינטימידעישן איז ער אוועק געלאפן ווי די שווארצע. ס'פארוואקסט, איך ווייס אפילו נישט ווער ער איז, קען אים פון זעהן. עה עה, עטס מוזטס ענק אויסלערנען סאטמארע חברה, דער אזיאטישער וועג איז געפייגערט. איטס נאט גאנא ווארק ענימאר. ס'איז געווען יעצט אין פאליס סטעישן דא אין נײַנדי איז געקומען דער הויפט פון די פאליס, דער טשיף אוו די פאליס איז געווען דער שומרים מיט שמאמרים מיט באמרים, האט ער געזאגט עווריבאדי אוט, איך וויל דרײַ מענטשן, איך וויל זעהן דעם וויקטעם, ס'קען מען נישט זעהן ער איז געשטארבן, איך וויל זעהן ווער ס'האט עס געטוהן און איך וויל זעהן צו ס'איז דא וויטנעסעס, די רעסט. עווריבאדי אאוט! נישט דא מער די זאכן רבותי, עטס מוזטס ענק אויסלערנען, מ'האט געטשענדזשט, לי עוועניו פארט איין וועג, און נישט נאר דאס מ'האט געמאכט א טשענדזש אז העלף לי עוועניו האט מען צוגענומען, נישט דא, ביזן עק פון ברוקלין, באסעס פארן אויף איין זייט און די קארס אויף די צווייטע, אחוץ ווען מ'דארף זיך איינדרייען, און די זעלבע איז מיט בעדפארד און ראדזשערס אויף צוריק, און איינער זאל פראבירן צו פארן דארט ווי מ'טאר נישט וועט ער זען וואס ער וועט באצאלן, סאו די געים איז אווער רבותי. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן עטס טשעפעטס ענק מיטן צייטונג, איך האב ענק געזאגט הייבטס אן שוין מיטן ניו יארק פאוסט, דער ניו יארק פאוסט איז ענק נישט שולדיג גארנישט, האבן זיי יעצט אריינגעשריבן אין אן ארטיקל היינט אז דער שטארק דער הרוג האט גע אפגעסייפענט צענדליגע מיליאנען דאלער פון א קאמפעני וואס זיי זענען אן אמעריקען דזשערמען אינוועסטינג קאמפעני און זיי זענען דא פאר ביזנעס, קיצור מען האט אפגעסייפענט איך ווייס דרייסיג מיליאן צו וויפיל. האט מען געמאכט אן אגרימענט מיר זענען אין בענקראפסי און יעדן חודש מוזן זיי פיילן וויפיל די עקספענסעס איז און וויפיל זיי נעמען אריין רעוועניו פון די רענט און אז דאס איבריגע מוז בלייבן פאר די קאסע איז עפעס שרייבן זיי אז פיר פינעף וואכן האט מען שוין נישט געפיילט קיין פעיפערס און ס'פעלט צוויי מיליאן דאללער פונעם אקאונט. סאו בעסיקלי די דייטשן זאגן יענג העי וועיט א מינוט אונז זעמיר ענק נאכגעלאפן און איטס נאט פינישד יעט יעצט פאלט פערלמוטער א קרבן ווייל פערלמוטער האט נישט דאס געלט צו באצאלן אויך נישט ווייל סאיז שוין אלעס אין בענקרעפסי און אלעס איז שוין אויסגעגעבן סאו ווי גיימיר יעצט יעצט שטעל דיר פאר אז אלעס גייט מידה כנגד מידה כהאב א חבר האט חתונה געמאכט ער האט מיך גערופן צו די חתונה האט מען מיך אפגעקאלט אז וועסט אריינקומען אין בית פייגא איך ווייס וויאזוי סהייסט דא אין אולם פייגא וועט מען דיך ארויסטראגן מ'וועט דיך הרג'ענען ער איז ער האט צוגעקאלט דעם מחותן, דער מחותן געזאגט קאל אים אליינס, איך גיי נישט איבערגעבן אזא מעסעדזש, ער האט אנגעקאלט דעם מחותן פון דעם טאטנס, דעם חתן'ס טאטן האט ער אפגעקאלט, ער האט געזאגט דאונט קיפ מי אוט אוו דיס, עס איז געגאנגען זיי האבן זיך נישט געשעמט, זיי האבן מיך אפגעקאלט, איך האב זיי רעקארדעד ווי זיי זאגן עס. און גראדע די כלה'ס טאטע איז מיר א ידיד נאך, איר ווייסט, ווען ער געווען אין די דייפערס, א קליין קינד, אלע יארן, איך האב אים געקענט, ווי ער איז א. טאטנס א נאנטער חבר. עס האט עטס געמיינט די אזיאטישע מארמאר איז רגיל? ס'וועט דא ארומגיין אזוי? איט סטאפט! רבותי גייט נישט מער די וועג! בקיצור איז דער משה זיין שותף פערלמוטער איז נישט געגאנגען אויף א קאזינס חתונה סאיז אויך געווען דא אין ווילימסבורג אין קאנטינענטל זיין טאטע איז געקומען און דער ברוך אברהם איז געקומען מיטן גאנצן קלאפער געצייג צו פליען פון מאנטריאל און דער זון דא האט נישט געקענט גיין צו די חתונה, מידה כנגד מידה, דער ברוך אברהם איז א רשע אן עוכר ישראל, א שייגעץ, א הונט, איך ווייס פון דרייסיג משפחות מינימום וואס ער האט נעבעך אומגעברענגט, אין מאנטריאל, אבער ער האט רבנים אין טאש, ווער האט, יעדער האט מורא פאר אים, אפילו דער שעיה יענקעלע וואס ער הייסט שוין דער דער פארטוגאל, דאס איז שוין דער סקולענער, טאנגענער. אונטערגעשריבן אויף מיר, ער האט אונטערגעשריבן אויף א אינגערמאן מ'זאל צונעמען די קינדער, מען האט זיי געגעבן אין א גוי'אישע האום, אלע זענען אפגעפארן פון וועג, מען האט אים געפרעגט פארוואס טוסטו אזוי? זאגט ער איך ווייס נישט, וואזנער, דארט איז דא איינער וואזנער הייסט ער. ס'איז נישט דער ר' וואזנער, דאס איז אן אנדערע וואזנער, דאס איז א סקווערער, געקומען פון סקווער, פון ניו סקווער. אויב די ב ע אידישע בלוט איז ביי יעדן איינעם שוין געווארן הפקר, גייט שוין יענקל שרייבטס אונטער איך זאל נישט האבן א שול וואו צו דאווענען אזויפיל יארן און יעדער זאל מיך רודפ'ן, מ'האט יעצט ארויסגעשטעלט א פיקטשער מיטן ניו יארק פאוסט אז ווער וויל אים נישט טויט אויף מיר, ווייסט דאך ווי א שווארצער רירט מיך אן וואו מען טאר נישט, כ'מיין וואס דאס איז א דזשאוק געווען? אה, קאוד בי איטס א גוד דזשאוק, באט דעט פאוסט גייט עס יעצט מאכן אן אפישל דאקומענט צו ווייזן וואס דא גייט פאר אינטימעדעישן. וואס בין איך שולדיג אין דעם קעיס? איך האב נישט געבארגט ביי שטארק, שטארק האט ביי מיר נישט געבארגט, איך האב נישט געבארגט ביי פערלמוטער, פערלמוטער האט ביי מיר נישט געבארגט. ווי קום איך אריין אין דא? יעדעס מאל ס'וועט זיין עפעס עט עטץ מאכן קונצן? עניוועי. טוטס ווייטער, ארבעטס אן ווייטער, פארדרייטס ווייטער די יוצרות. סא דאס איז געבליבן דא מיט די גאנצע זאך. כ'האב אים געזאגט. כ'האב געהאט א זיידן. משה דוד נידערמאן, וועדער יו בעליוו איט אר נאט, איז מיינס א קאזין. האבמיר געהאט א זיידן אין קעברעלע וואס האט געהייסן רב חיים יוסף, ער איז געווען אזא חכם מחכים די גאנצע שטאט האט זיך מיט אים דורך געשמועסט, ער האט נישט פארלוירן קיין קאורט קעיס אין זיין לעבן. האט מען אים אמאל געפרעגט זיידי וואס איז דיין שטארקייט? אפשר זאגסט א ספעשל קאפיטל תהילים צו דו האסט עפעס א שם צו עפעס כישוף, זאגט ער מיין קינדערלעך ווען איך זע אז איך בין נישט גערעכט און איך האב איין פראצענט אז איך וועל נישט געווינען איך וועל נאר פארלירן, מאך איך מיך נישט ביליג, גיי איך נישט, באצאל איך און א גוטן טאג. די זעלבע זאלט איר וויסן רבותי, אונז ווייס מיר אז אונז זעמער נישט גערעכט, אונז ווייס מיר אז ס'איז נישט געקומען צוויי גוים גענומען א איד און אים אטאקירט דזשאסט פאר די פאן אוו איט, און אונז ווייס מיר אז די צייטונג האט שוין געהאט זיין היסטערי פון די מיליאנען און בענקראפסי, שולדיג געווען דרײַסיק מיליאן געגאנגען בענקראפט יעצט שולדיג פֿופֿציק מיליאן, ווי נאו דעט. סאו דארף מען זיין לאו פראופייל, איך רעד נישט גארנישט, איך מיש מיך נישט, מען קומט פרעגן איינעם איך ווייס נישט, איך קען אים נישט, און א גוטן טאג און מען זעהט ס'זאל פארגעסן ווערן און ס'גייט ארויס, גייסט דיך טשעפען מיטן צייטונג ווען די ווייסט די ביסט נישט גערעכט און די ווייסט ד'עסט פארלירן? עץ זענטס צעדרייט רחמנא לצלן, ס'האט געארבעט דער וועג פֿופֿציק יאר, באט איי וואנט טעל יו סאמטינג. אמאל איז נישט געווען קיין ווידיאוס אין יעדע גאס אויך נישט, און אמאל האט די NYPD נישט געהאט סורוועילענס קעמערעס איבעראל, און אמאל איז מען געפארן אויף לי עוועניו ביידע לעינס אראפ, און היינט פארט מען שוין נאר איין לעין, די לינקע לעין, די באסעס נעמען צו די רעכטע לעין. אמאל איז נישט געווען אז א באס זאל נישט סטאפן יעדן צווייטן בלאק, היינט סטאפן זיי יעדע צענטע בלאק, איטס טשעינדזשינג טיימס ענד ווי העוו טו קאמפליי וויט דעט, און כ'זעה ברוך השם די יוגנט,

איינס האט מען גערעדט פון פינעף הונדערט דאלער פון טויזענט דאלער סאו ביידע זאכן זענען אנדערש קודם די אינגעלייט זענען צעלאזט ווי משוגע און די צווייטע זאך איז אז דער עולם האט עס גאר גאר קאלט גענומען יא ס'איז טאקע א גרויסער אומגליק ס'בלייבט אן אלמנה מיט יתומים באט עט די ענד אוו די דעי איט דזשאסט דידענט העפן אוט אוו די בלו. איינער האט אים נאכגעלאפן, איינער האט אים געוואטשט, ענד דער וואס ריזן פאר איט. און אויך זאלט איר וויסן, איך האב אייך געזאגט די ערשטע מינוט דא איז א יד ישראל באמצע, איר וועט נאך געוואויר ווערן וועלכע שקצים דא זענען געווען אינוואלווד, דאס איז ממש געווען געפערליך וואס דא איז פארגעגאנגען, איר וועט נאך זיין סורפרייזד אז אונז וואוינען מיר אין א שטאט פון רוצחים, מען קען קיינעם נישט טראסטן היינט, און ס'איז א גרויסע שאנדע פאר כלל ישראל מען זאל אזוי לעבן. אונז לעבן פונקט ווי אין א גויאישע קאמיוניטי להבדיל, איינער זאגט נישט אויס דעם אנדערן אין די געשעפטן, אין די גויאישע קאמיוניטיס די מאן און די פרוי האבן עקסטער די פאסט ביי זיך אינדערהיים, און ווען א מאן עפנט א פרוי'ס פאסט אדער א פאסט עפנט א פרוי עפנט די מאן'ס פאסט, קען ער גיין אין א פאליס סטעישן און פיילען א קלעים און זיי איינזעצן.

פארוואס? דו ווייסט נישט ווער ס'הערט עס אויס? עוף השמים יעביר הקול, דו האסט א ווייב, דו האסט קינדער, דו האסט א טעלעפאן, יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול. און נאך א זאך וויל איך יעדן לערנען, לערן דיך אויס דיין מאן'ס געשעפט, דעטס איט. אזוי ווי איך זאג ביי טשיילד אביוז, פרעג דיין קינד, עניבאדי איז באדערינג יו? איינער טאטשט דיך? פרעג דעם מאן, זאג מיר, דו מאכסט כשר'ע געשעפטן? ס'עט נישט קומען אמאל א פוינט וואס מ'עט אדער דיר שיסן אדער מיך אדער אלע מיינע קינדער, אדער עס'ט מיך איבערלאזן האומלעס און ברעדלעס און מיר צונעמען אלע פארמעגנס? ווען א מענטש פליעט אין די הויעכע נאמבערס קודם דאס ווייב זאל זיך נעמען דעם הויז אויף איר נאמען, זי מוז דאס טוהן, אדער זאל נעמען א מארגידזש, אז טאמער וויל עס איינער צונעמען מוז ער איר קודם אויסצאלן צוויי מיליאן דאלער. ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט א פעיפּער מארגעדזש עס קאסט א פערטל פראצענט דער איז וועיס טו דו איט רבותי דער איז נאו טראסט עני מאר נישט צווישן מאן און פרוי נישט צווישן קינדער און עלטערן און נישט צווישן דיר און א שותף און אפילו נישט צווישן דיר און דיר אליינס דאונט טראסט יורסעלף. שוין יעצט האטס אלע א גוטן שבת, כ'האב עס ארויפגעלייגט שנעל פארן זמן מ'זאל נאך עפעס הערן.